בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות, דף צ"ג, מיר הייבן אן דף צ"ג עמוד א', אויבן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, מי שהיה נשוי שלש נשים, א מענטש האט חתונה געהאט מיט דריי פרויען, ומת, און ער איז געשטארבן, קומט אויס מען דארף יעצט באצאלן כתובה פאר די אלע דריי פרויען, אבער וואס די סכום הכתובה פון די דריי פרויען איז נישט געווען גלייך, כתובתה של זו מנה, ושל זו מאתים, ושל זו, שלוש מאות, פשט לאמיר רופן די דריי פרויען ביים נאמען, ס'איז געווען א מרת א', מרת ב', און מרת ג'. מרת א' האט געהאט כתובה א מנה, דאס איז הונדערט זוז, הונדערט דינר, מרת ב' האט געהאט כתובה מאתים, דאס איז צוויי הונדערט, און מרת ג' האט געהאט כתובה דריי הונדערט. אבער וואס? דער מאן ווען ער איז געשטארבן האט נישט איבערגעלאזט גענוג געלט צו באצאלן די אלע כתובות, נאר ואין שם אלא מנה, ס'איז נאר דא דא א מנה, ס'איז נאר דא דא א הונדערט. און וואס טוט מען דא מיט די הונדערט זוז מיט די הונדערט דינר וואס דער מאן האט איבערגעלאזט? און ווי רש"י רעדט אויס, דאס איז קלאר, אז טאמער די דריי פרויען, ער האט חתונה געהאט מיט די דריי פרויען אין אנדערע צייטן, און ער האט געשריבן א כתובה פאר די אלע דריי אין אנדערע צייטן, איז קלאר אז מען גייט צו די ערשטע כתובה, און קודם דארף מען אפצאלן די ערשטע, נאכדעם די צווייטע, נאכדעם די דריטע. נאר וואס, דא רעדט זיך ביי אן אופן, וואס אלע דריי כתובות זענען געשריבן געווארן צוזאמען, פשט די שעבוד איז חל ביי אלע דריי צוזאמען, די שאלה איז סך הכל, וויאזוי טיילט מען דא איין די געלט? איז די דין איז זאגט די משנה, חולקין בשווה, היות וואס אלע דריי פרויען, סיי מרת א', סיי מרת ב', סיי מרת ג', האבן דאך כתובה מינימום א מנה, מרת א' האט א מנה, מרת ב' האט צוויי הונדערט, מרת ג' האט דריי הונדערט, אבער אלע האבן א מנה, און ממילא אז די מאן האט איבערגעלאזט א מנה, איז פשט אלע דריי פרויען האבן א תביעה אין דעם, איז צוטיילט מען טאקע די מנה אויף דריי, יעדעס איינס פון די פרויען קריגן דריי און דרייסיג מיט א דריטל זוז, אזוי טיילט מען איין די כתובה, מען טיילט עס נישט איין אויף פראצענטן, נאר יעדער קריגט א גלייכע חלק. ווייטער זאגט די משנה, וואס איז טאמער היו שם מאתים, ס'איז איבערגעבליבן צוויי הונדערט זוז, פשט ווען ער איז געשטארבן, ווען דער מאן איז געשטארבן האט ער איבערגעלאזט צוויי הונדערט זוז, איז דא איז די דין אזוי, איידער מ'וועט זעהן אינעווייניג לאמיר אויסרעדן אויסערווייניג, דא אז ס'דא צוויי הונדערט איז די ערשטע הונדערט די ערשטע מנה, האט מען געשמועסט האט יעדעס איינס פון די דריי פרויען א תביעה, און ממילא נעמט מען טאקע די ערשטע מנה מען צוטיילט עס גלייך אויף גלייך, מרת א' קריגט דריי און דרייסיג א דריטל, מרת ב' דריי און דרייסיג א דריטל, און מרת ג' דריי און דרייסיג א דריטל. דאס איז די ערשטע מנה. די צווייטע מנה, מרת א' האט נישט קיין שייכות מיט דעם, אבער מרת ב' און מרת ג' האבן ביידע א תביעה אויף דעם, און ממילא נעמט מען די צווייטע מנה, און מען צעטיילט עס גלייך אויף גלייך צווישן מרת ב' און מרת ג' אזוי בעצם וואלט געדארפט זיין די דין, אבער וואס מ'וועט זעהן די משנה אביסל אנדערש, די חשבון פון די משנה שטימט נישט, און מ'וועט זעהן די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם, און טאקע די גמרא וועט איינזעצן די משנה ביי א שפעציעלע ציור, וואו דארט שטימט עס יא. זאגט די משנה. של מנה נוטלת חמשים, מרת א' קריגט פופציג, וואס ווייטער לויט אונזער חשבון שטימט עס נישט, ווייל זי וואלט געדארפט קריגן נאר דריי און דרייסיג מיט א דריטל, אבער אזוי שטייט דא, מרת א' קריגט פופציג, יעצט בלייבט איבער א איבעריגע הונדערט פופציג, וואס טוט מען מיט די אנדערע הונדערט פופציג? איז של מאתים, ושל שלוש מאות די אנדערע צוויי פרויען מרת ב' און מרת ג', צעטיילן זיך יעדעס איינס קריגט פֿינף און זיבעציק, שלושה שלושה של זהב, יעדער איינער קריגט דריי גאלדענע דינר, ווי רש"י זאגט א גאלדענע דינר דאס איז פֿינף און צוואַנציק געהעריגע דינר, פשט יעדער איינער קריגט פֿינף און זיבעציק איז נאכאמאל, די צווייטע ציור פון די משנה רעדט זיך ביי אן אופן וואס די מאן האט איבערגעלאזט צוויי הונדערט דינר, וויאזוי טיילט מען עס איין? מרת א' קריגט פֿופֿציק, בלייבט איבער א איבעריגע הונדערט פֿופֿציק, די אנדערע הונדערט פֿופֿציק צעטיילט מען צווישן מרת ב' און מרת ג', פֿינף און זיבעציק מיט פֿינף און זיבעציק. זאגט יעצט די משנה ווייטער א דריטע ציור, וואס איז טאמער היו שם שלוש מאות, די מאן האט איבערגעלאזט דרײַ הונדערט זוז, איז ווייטער בעצם וואלט מען עס געדארפט איינטיילן אזוי, די ערשטע הונדערט האט דאך אלע דריי פרויען א תביעה אויף דעם, איז טיילט מען עס איין, דרײַ און דרײַסיק א דריטל, דרײַ און דרײַסיק א דריטל, דרײַ און דרײַסיק א דריטל. די צווייטע הונדערט האט די ערשטע פרוי מער נישט קיין תביעה אויף דעם, נאר די מרת ב' און מרת ג' האבן א תביעה אויף דעם, וואלט מען געדארפט איינטיילן פופציג פופציג, און די דריטע הונדערט האט נישט קיין שייכות נישט מיט מרת א' נישט מיט מרת ב', וואלט געדארפט גיין אינגאנצן צו מרת ג', אזוי בעצם וואלט געדארפט זיין די דין, אבער די משנה זאגט אביסל א אנדערע חשבון, און מ'וועט זען טאקע אין די גמרא וויאזוי די חשבון שטימט, זאגט די משנה. אז של מנה נוטלת חמשים, מרת א' קריגט פופציג, בלייבט דא איבער נאך צוויי הונדערט פופציג, ווי אזוי טיילט מען עס איין? ושל מאתים מנה, מרת ב' קריגט הונדערט, ושל שלוש מאות, מרת ג' קריגט שישה של זהב, דאס איז הונדערט פופציג, הונדערט פופציג זילבערנע, וואס דאס איז זעקס גאלדענע. ווייטער זאגט די משנה, וכן שלושה שהטילו לכיס, לאמיר זאגן דריי מענטשן האבן משקיע געווען געלט אין א פושקע, פשט זיי האבן געוואלט צוזאמען איינקויפן א השקעה און יעדער האט אריינגעלייגט געלט אין א כיס אין א טאשקע וואס פון דעם גייט מען מאכן געשעפטן, מען גייט מאכן פון דעם ביזנעס, איז די דין איז זאגט די משנה, פיחתו או הותירו כך הן חולקין, דא, ווי רש"י זאגט דא איז אנדערש ווי ביי די פרויען, דא, טאמער דריי מענטשן זענען משקיע אין א געשעפט לאמיר זאגן איינער לייגט אריין הונדערט, די צווייטע שותף לייגט אריין צוויי הונדערט, און די דריטע לייגט אריין דריי הונדערט, איז דא טיילט מען נישט איין די רווחים גלייך אויף גלייך, נאר דא אוודאי טיילט מען איין אויף פראצענטן, יעדער איינער אזויפיל פראצענט וואס ער האט אריינגעלייגט, ער וועט קענען ארויסנעמען פון די רווחים, און מ'וועט זען די גמרא דן זיין אויף דעם. זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא הייבט אן מיט די צווייטע ציור פון די משנה, ביי די צווייטע ציור פון די משנה האבן מיר געזען ביי א ציור וואס די מאן האט איבערגעלאזט צוויי הונדערט, ווי אזוי טיילט מען עס? מרת א' קריגט פֿופֿציק, מרת ב' און ג' קריגן ביידע פֿינף און זיבעציק, פרעגט די גמרא, פארוואס? של מנה נוטלת חמשים, תלתין ותלתא ותילתא הוא דאית לה, בעצם מרת א' וואלט געדארפט קריגן דרײַ און דרײַסיק א דריטל, פארוואס קריגט מרת א' פֿופֿציק? די ערשטע הונדערט דארף מען צוטיילן גלייך אויף גלייך צווישן אלע דריי. ענטפערט די גמרא, אמר שמואל, ענטפערט שמואל, באלד וועט מען זעהן אן אנדערע תירוץ פון אן אנדערע מאן דאמר, אבער אזוי פארענטפערט שמואל אונזער משנה, אז די צווייטע ציור פון אונזער משנה רעדט זיך, בכותבת בעלת מאתים לבעלת מנה, דין ודברים אין לי עמך במנה, דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס מרת ב' און מרת א' זענען גוטע חבר'טעס, און ממילא מרת ב' זאגט פאר מרת א' אז די ערשטע מנה, די ערשטע הונדערט, וואס בעצם אונז אלע האבן א חלק אין די ערשטע הונדערט, זאג איך דיר איך גיי נישט אריין אין דין תורה מיט דיר, פשט איך גיי נישט תובע זיין מיין חלק פון דעם, און ממילא אז מרת ב' האט זיך ארויסגעלאזט פונעם בילד דא, איז ווער בלייבט איבער צו דן זיין דא אויף די ערשטע מנה, ווער איז תובע פון די ערשטע מנה, נאר מרת א' און מרת ג', נעמט מען טאקע די ערשטע מנה און מען צוטיילט עס, האלב פאר מרת א' האלב פאר מרת ג', קומט אויס אז מרת א' קריגט פופציג, נישט דריי און דרייסיג מיט א דריטל, פרעגט אבער די גמרא, אז די רעשט פון די חשבון שטימט נישט, ווייל אי הכי אימא סיפא של מאתים ושל שלוש מאות שלשה שלשה של זהב תימא לה הא סלקת נפשך מינה. פשט בעצם זאגט די גמרא, טאמער מרת ב' זאגט אזוי פאר מרת א', אז איך גיי נישט אריינגיין דא אין דין תורה איך וויל זיך נישט קריגן מיט דיר, איך לאז אפ די גאנצע ערשטע מנה איך וויל נישט קיין חלק פון דעם, איז פיין, אויב אזוי קומט אויס טאקע אז די ערשטע מנה וואס העט מען טון מיט דעם, פופציג גייט פאר מרת א' און פופציג גייט פאר מרת ג', גוט. וואס טוט מען יעצט מיט די צווייטע מנה? די צווייטע מנה דארף מען צוטיילן צווישן מרת ב' און מרת ג', מרת ב' קריגט פופציג און מרת ג' פופציג, איז אויב אזוי קומט אויס וואס וואלט געדארפט זיין די חשבון צום סוף, אז מרת א' האט פופציג, מרת ב' האט פופציג, און מרת ג' האט הונדערט, אזוי וואלט געדארפט זיין די חשבון, און פון דעסטוועגן זעהן מיר, די משנה האט געזאגט נישט אזוי, די משנה האט געזאגט, אז נאכן זיך איינטיילן האט מרת א' פופציג און מרת ב' און ג' האבן ביידע פינף און זיבעציג, וויאזוי שטימט די חשבון? ענטפערט די גמרא, ווייל משום דאמרה לה, מדין ודברים הוא דסליקי נפשאי, פשט, מרת ב' זאגט פאר מרת ג' אז דו האסט א טעות דו מיינסט איך האב אוועקגעגעבן מיין חלק פאר מרת א', וואס עפעס? איך האב סך הכל געזאגט פאר מרת א' אז היות וואס זי איז מיין חבר'טע וויל איך נישט אז זי זאל קריגן ווייניגער וועגן מיך, פשט אויף די ערשטע מנה גיי איך נישט אין דין תורה בכלל איך וויל נישט מיין חלק, ווייל איך וויל זי זאל קריגן א גרעסערע חלק, אבער דאס האב איך גערעדט צו מרת א', ווען ס'קומט צו דיר, ווען ס'קומט צו מרת ג', מיט דיר וויל איך נאך איינמאל גיין אין דין תורה, און ממילא, נאכדעם וואס מרת א' נעמט זיך איר פופציג, וויפיל בלייבט איבער? הונדערט פופציג. זאגט יעצט מרת ב' פאר מרת ג', אויף די גאנצע הונדערט פופציג האב איך א תביעה, ווייל מיין כתובה איז דאך צוויי הונדערט, איך קען תובע זיין גאנצע הונדערט פופציג, דו האסט אויך א תביעה אויף די גאנצע הונדערט פופציג, איז לאמיר זיך טאקע צעטיילן גלייך אויף גלייך, פינף און זיבעציק פאר מיר, פינף און זיבעציק פאר דיר, און ממילא שטימט די חשבון. זאגט אבער די גמרא ווייטער, וויאזוי שטימט די נעקסטע חשבון, די דריטע ציור פון די משנה, היו שם שלוש מאות וכו', פרעגט די גמרא, וואס האט מען געזען אין די משנה אז ביי די דריטע ציור, ווען עס איז דא דריי הונדערט וויאזוי ווערט עס איינגעטיילט, פופציג פאר מרת א', הונדערט פאר מרת ב', און הונדערט פופציג פאר מרת ג', פרעגט די גמרא פארוואס? של מאתים מנה שבעים וחמשה הוא דאית לה, פשט, בעצם וואלט געדארפט זיין ביי די דריטע ציור פון די משנה כאילו א המשך פון די צווייטע ציור, אז וואס? אז מרת א' קריגט די זעלבע פופציג, מרת ב' קריגט די זעלבע פינף און זיבעציג, און יעצט די דריטע מנה די איבריגע הונדערטער וואס איז דא דא גייט אינגאנצן צו מרת ג', וואסערע חשבון האט די משנה געמאכט אין די דריטע ציור אז מרת ב' קריגט א גאנצע הונדערטער, אמר שמואל, זאגט טאקע שמואל, אז די דריטע ציור פון די משנה איז א אנדערע מעשה אינגאנצן, די דריטע ציור פון די משנה רעדט זיך, בכותבת בעלת שלוש מאות לבעלת מאתים ולבעלת מנה, דין ודברים אין לי עמכם במנה, פשט אזוי, די דריטע ציור פון די משנה רעדט זיך ביי אן אופן, נישט אז מרת ב' זאגט פאר מרת א' איך גיי זיך נישט קריגן מיט דיר, ניין, ס'רעדט זיך ביי אן אופן אז מרת ג' זאגט סיי פאר מרת ב' און סיי פאר מרת א' אז אין די ערשטע מנה וויל איך נישט האבן א חלק, איך וויל זיך נישט קריגן מיט ביידע פון ענק אין די ערשטע מנה, און ממילא אזוי, ווען ס'קומט צו די ערשטע מנה, ווער האט דא א חלק? מרת א' און מרת ב'. איז טאקע מרת א' נעמט פופציג, מרת ב' נעמט פופציג. יעצט קומט צו די צווייטע מנה, די צווייטע מנה האט מרת ב' א חלק און מרת ג' א חלק, איז טאקע מרת ב' קריגט פופציג, און מרת ג' קריגט פופציג. יעצט די דריטע מנה, וואס מרת ב' האט נישט קיין שום חלק גייט אינגאנצן צו מרת ג'. קומט טאקע אויס אז מרת א' בלייבט מיט פופציג, מרת ב' מיט הונדערט, און מרת ג' מיט הונדערט און פופציג. אזוי האט שמואל פארענטפערט אונזער משנה. רבי יעקב מנהר פקוד משמיה דרבינא אמר פארענטפערט אונזער משנה אויף א גאנץ אנדערע אופן, זאגט ער רישא בשתי תפיסות, וסיפא בשתי תפיסות, פשט סיי די צווייטע ציור פון די משנה, און סיי די דריטע ציור פון די משנה, רעדט זיך ביי צוויי תפיסות, וואס מיינט צוויי תפיסות? צוויי תפיסות איז די נקודה אזוי, ביז יעצט האט מען איינגערעדט, איינגעזעצט די משנה, ביי אן אופן אז דער מאן איז געשטארבן, ער האט איבערגעלאזט נכסים, אדער הונדערט, אדער צוויי הונדערט אדער דריי הונדערט, דא זאגט רבי יעקב מנהר פקוד נישט אזוי געווען די מעשה, דא רעדט זיך ביי א מאן וואס האט נישט איבערגעלאזט קיין נכסים האט נישט איבערגעלאזט קיין קרקעות נאר וואס ער האט איבערגעלאזט מטלטלין, יעצט כתובה נארמאל קען מען נישט גובה זיין פון מטלטלין, אבער טאמער פרויען האבן תופס געווען פון די מטלטלין פון די מענער דעמאלטס העלפט די תפיסה, און ממילא דא רעדט זיך, אזוי זאגט רבי יעקב מנהר פקוד אונזער משנה רעדט זיך ביי אן אופן וואס די פרויען האבן תופס געווען מטלטלין פון די מאן, ביי די ערשטע ציור הונדערט, ביי די צווייטע ציור צוויי הונדערט, ביי די דריטע ציור דריי הונדערט, אבער ווען מ'האט עס תופס געווען, האט מען נישט תופס געווען אינגאנצן אויפאמאל, נאר ס'איז געגאנגען מיט צוויי תפיסות, קודם איין סכום, און נאכדעם אן אנדערע סכום, און ממילא מיט דעם קען מען פארשטיין אונזער משנה. וויאזוי? איז ער מסביר, רישא בשתי תפיסות, דנפלו שבעין וחמשה בחד זימנא, ומאה ועשרים וחמשה בחד זימנא. פשט אזוי די צווייטע ציור פון אונזער משנה, וואס די מאן האט איבערגעלאזט צוויי הונדערט, אזוי ווי מען האט געשמועסט, נישט פשט ער האט איבערגעלאזט צוויי הונדערט אויף אמאל, נאר ס'איז געווען צוויי תפיסות קודם האבן די פרויען געכאפט פֿינף און זיבעציק, און די אנדערע מאל די נעקסטע מאל האבן זיי געכאפט הונדערט פֿינף און צוואַנציק, וואס טוט מען אויף מיט דעם? איז פשט אזוי, טאמער זיי וואלטן געכאפט די גאנצע צוויי הונדערט, איז פשוט וויאזוי מען טיילט עס איין, מען נעמט די ערשטע הונדערט און מען צוטיילט עס צווישן אלע דריי פרויען גלייך אויף גלייך, און די צווייטע הונדערט האט דאך מרת אלף נישט קיין שייכות מיט דעם, צעטיילט מען צווישן מרת בית און מרת גימל, אבער דא איז געווען אנדערש, דא האט מען קודם געכאפט פינף און זיבעציק און נאכדעם די אנדערע הונדערט פינף און צוואנציג, און וואס איז געשען? וואס איז געשען איז אזוי, די רגע וואס מען האט געכאפט די ערשטע פינף און זיבעציק, ווער קריגט די ערשטע פינף און זיבעציק? מען צעטיילט עס גלייך אויף גלייך צווישן אלע דריי פרויען, פינף און צוואנציג פאר מרת א', פינף און צוואנציג פאר מרת בית, פינף און צוואנציג פאר מרת גימל, יעצט, ווען מען כאפט די נעקסטע הונדערט פֿינף און צוואַנציק וואלט מען געקענט אפשר זאגן וואס טוט מען מיט דעם איז קודם נעמט מען פֿינף און צוואַנציק אראפ פון דעם דאס פארט מען צאם מיט די ערשטע פֿינף און זיבעציק און נאכדעם די אנדערע הונדערט צוטיילט מען צווישן מרת בית און מרת ג' אבער דא זאגט רבי יעקב מנהר פקוד משמיה דרבינא דא איז נישט אזוי פארוואס ווייל היות וואס ס'איז צוויי באזונדערע תפיסות הייבט זיך אן די חשבון פון פריש פשט אזוי נאכדעם וואס מ'האט צוטיילט די פֿינף און זיבעציק צווישן די דריי פרויען מרת א' האט קריגן פֿינף און צוואַנציק מרת בית פֿינף און צוואַנציק מרת ג' פֿינף און צוואַנציק יעצט איז דא דא נייע הונדערט פֿינף און צוואַנציק מנה, וואס טוט מען מיט דעם? איז גייט מען קוקן ביי מרת א', מען פרעגט איר, וויפיל געלט האסטו למעשה יעצט ליגן אין טאש? פֿינף און צוואַנציק, זי האט דאך באקומען פֿינף און צוואַנציק. וויפיל האט זיך די מאן מחייב געווען דיר צו צאלן? הונדערט. פשט, די מרת א' האט א תביעה דא אויף נאך פֿינף און זיבעציק, נישט אויף נאך פֿינף און צוואַנציק, אויף נאך פֿינף און זיבעציק, כאילו עס האט זיך אנגעהויבן די חשבון פון ניי, און ממילא פון די הונדערט פֿינף און צוואַנציק וואס אונז האמיר דא ביי די צווייטע תפיסה, איז די ערשטע פֿינף און זיבעציק דארף מען ווייטער צוטיילן צווישן די דריי פרויען, איז טאקע אזוי טוט מען, פֿינף און צוואַנציק פאר מרת א', פֿינף און צוואַנציק פאר מרת ב', פֿינף און צוואַנציק פאר מרת ג', קומט אויס, וויפיל האט יעצט יעדער? אלע האבן פֿופֿציק, מרת א' האט פֿופֿציק, פֿינף און צוואַנציק פון די ערשטע מאל, פֿינף און צוואַנציק פון די צווייטע מאל, מרת ב' האט פֿופֿציק, און מרת ג' האט פֿופֿציק, יעצט וויפיל איז איבערגעבליבן? איז איבערגעבליבן פֿופֿציק, ווייל ס'איז געווען הונדערט פֿינף און צוואַנציק פון דעם האט מען אראפגענומען פֿינף און זיבעציק איינגעטיילט צווישן די דריי איז איבער געבליבן פֿופֿציק. די איבעריגע פֿופֿציק טיילט מען איין צווישן מרת ב' און מרת ג', יעדעס איינס קריגט נאך פֿינף און צוואַנציק, קומט אויס אז מרת א' האט פֿופֿציק, מרת ב' האט פֿינף און זיבעציק, און מרת ג' האט פֿינף און זיבעציק. דאס איז די חשבון פון די צווייטע ציור אין די משנה. ווייטער וואס די חשבון פון די דריטע ציור אין די משנה? סיפא בשתי תפיסות רעדט זיך אויך צוויי תפיסות צוויי מאל האט מען געכאפט געלט, דנפלו שבעים וחמשה בחד זימנא, מאתים ועשרים וחמשה בחד זימנא, פשט, ווייטער די ערשטע מאל האט מען געכאפט פֿינף און זיבעציק, און די צווייטע מאל די אנדערע צוויי הונדערט פֿינף און צוואַנציק, און ממילא אזוי, ברגע וואס מען האט געכאפט די ערשטע מאל פֿינף און זיבעציק צוטיילט מען עס צווישן אלע דריי פרויען, מרת א' קריגט פֿינף און צוואַנציק, מרת ב' קריגט פֿינף און צוואַנציק, מרת ג' קריגט פֿינף און צוואַנציק, יעצט אז מען האט געכאפט א נייע צוויי הונדערט פֿינף און צוואַנציק וויאזוי טיילט מען איין די צוויי הונדערט פֿינף און צוואַנציק איז אזוי, קודם גייט מען צו מרת א' און מען פרעגט איר וויפיל געלט פעלט דיך, זאגט זי ס'פעלט מיך פֿינף און זיבעציק, ווייל מיין כתובה איז געווען הונדערט, כ'האב נאר באקומען פֿינף און צוואַנציק, פעלט מיך פֿינף און זיבעציק, איז גוט קומט אויס אז אויף פֿינף און זיבעציק האבן אלע דריי פרויען א גלייכע תביעה, איז גייט מען צו צו די צוויי הונדערט פֿינף און צוואַנציק וואס מען האט יעצט געכאפט און מען ציפט אראפ פון דעם פֿינף און זיבעציק, בלייבט איבער הונדערט פֿופֿציק, איז קודם די פֿינף און זיבעציק וואס מען האט יעצט אראפגעציפט צוטיילט מען צווישן אלע דריי פרויען יעדער קריגט נאך פֿינף און צוואַנציק, פשט אלע דריי פרויען האבן יעצט פֿופֿציק, יעצט האבן אלע דריי פרויען פֿופֿציק, און אונז האבן נאך הונדערט פֿופֿציק וואס מען דארף דא איינטיילן, גייט מען צו מרת בייז און מען פרעגט איר וויפיל איז מען דיר שולדיג געבליבן, איז מרת בייז מאכט א חשבון אזוי, די ערשטע מאל ווען מען האט געכאפט די ערשטע פֿינף און זיבעציק האט זי געקריגן פֿינף און צוואַנציק, וויפיל איז מען איר געבליבן שולדיג? נאך הונדערט פֿינף און זיבעציק ווייל איר כתובה איז דאך צוויי הונדערט, פשט נאך הונדערט פֿינף און זיבעציק. יעצט די צווייטע תפיסה איז פֿינף און זיבעציק האט מען שוין איינגעטיילט צווישן יעדעם פשט פֿינף און זיבעציק האט זי שוין געקריגן וויפיל איז מען איר געבליבן שולדיג נאך הונדערט איז די הונדערט פֿופֿציק וואס איז יעצט איבערגעבליבן איז הונדערט פון דעם האט מרת בייז א תביעה אויף דעם און מרת ג' א תביעה אויף דעם טיילט מען טאקע איין צווישן מרת בייז און מרת ג' פֿופֿציק און פֿופֿציק קומט אויס אז דערווייל אז מרת א' האט פֿופֿציק מרת בייז האט הונדערט מרת ג' האט הונדערט בלייבט איבער נאך פֿופֿציק די איבעריגע פֿופֿציק האט מרת בייז נישט קיין תביעה אויף דעם דאס באלאנגט נאר פאר מרת ג', קומט אויס דאס איז געווען דער חשבון פון די משנה, מרת א' האט פופציג, מרת ב' האט הונדערט, מרת ג' האט הונדערט און פופציג. זאגט יעצט אבער די גמרא, תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא א תנא וואס קריגט זיך אויף אונזער משנה, זאגט די ברייתא, זו משנת ר' נתן, ר' נתן האט טאקע געהאלטן אזוי, אבער רבי אומר, רבי זאגט ס'ארבעט נישט אזוי, זאגט רבי אין אני רואה דבריו של ר' נתן באלו, אלא חולקות בשווה, רבי האלט ס'גייט נישט אזוי מיט פראצענטן, אז יעדע פרוי אויף די ערשטע מנה צוטיילט מען זיך צווישן אלע פרויען, די צווייטע מנה נאר ב' און ג', די דריטע מנה נאר ג', זאגט רבי ניין ס'ארבעט נישט אזוי, נאר יעדע פרוי האט א תביעה אויף אלע נכסים, און ממילא לאמיר אנכאפן די דריטע ציור פון די משנה, ווען דער מאן איז געשטארבן ער האט איבערגעלאזט דריי הונדערט, איז די דריי הונדערט איז משועבד בעצם צו מרת א', צו מרת ב' און צו מרת ג', יעדער איינע האט דא א גאנצע שעבוד, און ממילא זאגט רבי, מען נעמט די דריי הונדערט און מען טיילט עס איין גלייך אויף גלייך צווישן אלע דריי פרויען, מרת א' קריגט הונדערט, פשט איר גאנצע כתובה, מרת ב' קריגט הונדערט, דאס איז א האלבע כתובה, מרת ג' קריגט אויך הונדערט, דאס איז א דריטל פון איר כתובה, און אזוי טיילט מען איין די געלט פונעם מאן. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען די משנה, וכן שלושה שהטילו, אז טאמער דריי מענשטן האבן צוזאמען געמאכט אן אינוועסטמענט, זיי האבן צוזאמען אריינגעלייגט געלט אין עפעס א קאסע, און יעדער האט געגעבן אנדערע פראצענטן, דעמאלטס די רווחים וואס די נכס איז משביח טיילט מען אויך איין אויף פראצענטן אזוי האמיר געזען אין די משנה, זאגט יעצט די גמרא, אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, שניים שהטילו לכיס, זה מנה וזה מאתיים, טאמער צוויי מענטשן האבן אריינגעלייגט אין א קאסע געלט, איינער האט אריינגעלייגט הונדערט, און איינער האט אריינגעלייגט צוויי הונדערט, און מען האט געמאכט געלט, מען האט געמאכט דא ביזנעס, איז די דין איז השכר לאמצע, די רווח וואס מען מאכט דא טיילט מען איין גלייך אויף גלייך, פשט, ס'ארבעט נישט אויף פראצענטן, נאר לאמיר זאגן מ'האט געמאכט דא רווח הונדערט, פופציג גייט פאר די ערשטע און פופציג פארן צווייטן. אמר רבה, איז רבה מסביר די ווערטער פון שמואל, זאגט רבה אזוי, מסתברא מילתיה דשמואל בשור לחרישה ועומד לחרישה, פשט, טאמער מ'האט גענומען די געלט, איינער האט געגעבן הונדערט די אנדערע צוויי הונדערט, מ'האט גענומען די דריי הונדערט צוזאמען מ'האט געקויפט אן אקס, און יעצט האט מען גענוצט די אקס אויף צו אקערן, דעמאלט זאגט רבה איז מסתבר ווי שמואל זאגט אז טאמער מ'האט געמאכט דא געלט, א אקס וואס אקערט איז דאך ווערט געלט, טאמער מ'האט געמאכט דא געלט, איז דעמאלטס צוטיילט מען טאקע פופציג פופציג, ס'גייט נישט מיט פראצענטן, פארוואס? ווייל ווי רש"י איז מסביר, יעדער איינער דארף די אנדערע חלק, דער וואס האט דא א דריטל פונעם אקס, דארף האבן די אנדערע צוויי דריטל כדי די אקס זאל ארבעטן, און דער וואס האט משקיע געווען דא צוויי דריטל אקס, דארף דאך די אנדערע דריטל, ווייל צוויי דריטל אקס אליין איז דאך גארנישט ווערט. און ממילא היות וואס יעדער איינער דארף יענעמ'ס חלק, מ'קען נישט איינס אנעם צווייטן, איז יעדער א שותף גלייך אויף גלייך ווען ס'קומט צו די רווחים. און, די זעלבע זאך וועט זיין ביי א ביזנעס, לאמיר זאגן איינער לייגט אריין א קלענערע פראצענט פון די אנדערע און די אנדערע לייגט אריין א גרעסערע פראצענט, איז די רווחים וואס מ'מאכט דא טיילט מען איין גלייך אויף גלייך, פארוואס? ווייל היות וואס מ'דארף די גאנצע געלט צוזאמען כדי דער ביזנעס זאל מצליח זיין, כדי דער געשעפט זאל מצליח זיין, און ממילא די רווחים צוטיילט מען גלייך אויף גלייך. אבל אבער זאגט רבה, בשור לחרישה, ועומד לטביחה, וואס איז טאמער מען האט גענומען אן אקס, מען האט געקויפט א אקס פאר דרײַ הונדערט, און מען האט עס טאקע גענוצט לאמיר זאגן אויף צו אקערן, אבער עס איז אריבער א תקופה און די פרייז פון פלייש איז ארויף, און דער אקס איז יעצט ווערט זעקס הונדערט, יעצט ווילן זיי שעכטן דעם אקס, און מאכן געלט, ווייל דער אקס איז דאך ווערט מער, איז דא, זאגט רבה, דא איז שמואל אויכט מודה, זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו, פשט אזוי, דאס איז קלאר אז טאמער מען העט שעכטן די אקס איז קלאר אז דער וואס האט אריינגעלייגט הונדערט באקומט א דריטל און דער וואס האט אריינגעלייגט צוויי הונדערט קריגט צוויי דריטל ווייל יעדער איינער האט דאך באמת אנדערע חלקים אין די אקס אבער די שאלה איז אויף די רווחים ווייל ווי נישט ווי די אקס האט דאך משביח געווען אמאל איז געווען ווערט דרײַ הונדערט יעצט איז ווערט זעקס הונדערט זאגט רבה דא איז שמואל אויכט מודה אז יעדער איינער מאכט לויט זיין פערצענטן, פשט דער וואס האט א דריטל אקס, ער גייט יעצט האבן צוויי הונדערט ער קריגט א דריטל פון די רווחים, דער וואס האט צוויי דריטל אקס, ער העט קריגן צוויי דריטל פון די רווחים, ורב המנונא אמר, רב המנונא קריגט זיך אויכט אויף דעם, און רב המנונא זאגט אפילו שור לחרישה ועומד לטביחה, השכר לאמצע, אפילו ביי אזא אופן וואס מען שעכט די אקס, און אוודאי די פלייש אליין העט מען צוטיילן א דריטל מיט צוויי דריטל, אבער די רווחים, זאגט רב המנונא, צוטיילט מען גלייך אויף גלייך. פארוואס אויך די זעלבע סברה? ווייל ווי נישט ווי, ווי טייל ראשונים זאגן אז מען קען נישט מאכן רווחים אן די מזל פון ביידע, איז מען ווייסט קיינמאל נישט וועמענס מזל האט מער געפועלט, ס'דא אנדערע הסברים אין די ראשונים, על כל פנים זאגט רב המנונא, אלעמאל צוטיילט מען די רווחים גלייך אויף גלייך. מיתיבי, פרעגט אונז די גמרא א קשיא אויף רבה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים, צוויי מענטשן האבן משקיע געווען אין א געשעפט, איינער הונדערט, די אנדערע צוויי הונדערט, השכר לאמצע, איז די ריווח וואס מען מאכט דא, צעטיילט מען פופציג פופציג, מאי לאו, לכאורה ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא אין די ברייתא, בשור לחרישה ועומד לטביחה, ביי אזא סארט געשעפט אז מען האט געקויפט אן אקס און מען האט עס געשחט'ן, ותיובתא דרבה, און פון דעסטוועגן זעהן מיר דא ווי רב המנונא האט געזאגט אז די רווחים צעטיילט מען פופציג פופציג, זאגט די גמרא לא, בשור לחרישה ועומד לחרישה, דא רעדט זיך נישט אן אקס מען האט געשחט'ן, נאר אן אקס מען האט גענוצט אויף צו אקערן, וואס דארט האט מען טאקע געזעהן ווי רבה האט געזאגט אז מען צוטיילט פופציג פופציג, פרעגט אבער די גמרא, אבל שור לחרישה ועומד לטביחה מאי, וואס וועט זיין ביי א ציור וואס מען וועט טאקע שעכטן דעם אקס, דא העסטו מיר זאגן זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו, דארט העט רבה האלטן מען טיילט יא איין לויט די פראצענטן, אויב אזוי פרעגט די גמרא שטימט נישט די סיפא פון די ברייתא, ווייל אדתני סיפא וואס שטייט אין די סיפא פון די ברייתא, אין די סיפא פון די ברייתא שטייט, לקח זה בשלו וזה בשלו, ונתערבו, זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו. פשט, אין די סיפא פון די ברייתא שטייט אזוי, אז אין הכי נמי, ווען צוויי מענטשן קויפן א געשעפט צוזאמען, דעמאלטס די רווחים טיילט מען איין פופציג פופציג. אבער וואס איז טאמער יעדער איינער קויפט פאר זיך? פשט, איינער האט געהאט הונדערט זוז, די אנדערע צוויי הונדערט זוז, איז דער וואס האט געהאט הונדערט זוז האט געקויפט אקסן, שוואכע אקסן, דער וואס האט געהאט צוויי הונדערט זוז האט געקויפט בעסערע אקסן. יעצט האבן זיי זיך צוזאמגעטראפן, זיי האבן געזאגט, ווייסטו וואס? לאמיר צאמפארן אונזערע אלע אקסן און צוזאמען עלן זיי אקערן. איז דא, זאגט די ברייתא איז יעדער מודה אז היות וואס יעדער איינער האט אקסן פאר זיך ער האט שוואכע און ער האט בעסערע, איז דא טיילט מען יא איין די רווחים לויט פראצענטן. פרעגט די גמרא, ליפלוג וליתני בדידיה, פארוואס האט די ברייתא געדארפט קריכן צו אזא מאדנע ציור? די ברייתא וואלט געקענט זאגן לויט רבה אסאך געשמאקער, אז במה דברים אמורים, ווען איז געזאגט געווארן מ'צוטיילט די רווחים פופציג פופציג, בשור לחרישה ועומד לחרישה, ווען מען קויפט אן אקס צוזאמען אויף צו אקערן און מען נוצט עס טאקע צו אקערן, אבל בשור לחרישה ועומד לטביחה, זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו, אבער טאמער מען שעכט די אקס, דעמאלטס טיילט מען איין טיילט מען איין פראצענטן. פשט, פארוואס דארף די ברייתא קריכן צו אזא מאדנע ציור אז יעדער איינער האט זיך געקויפט אקסן ער גוטע ער שוואכע, דעמאלטס טיילט מען איין לויט פראצענטן, זאג אסאך געשמאקער אז די אקס אליין וואס מען האט געקויפט לחרישה טאמער מען וועט מחליט זיין עס צו שחט'ן, איז ביז יעצט האט מען עס איינגעטיילט גלייך אויף גלייך, יעצט וועט מען עס איינטיילן לפי פראצענטן, ווייל דו זוכסט דאך א ציור דא פון פראצענטן, און וואס דארפסטו גיין צו מאדנע ציורים? ענטפערט טאקע די גמרא הכי נמי קאמר, רבה וועט טאקע אריינטייטשן די ברייתא אז דאס איז וואס די ברייתא מיינט צו זאגן, אז במה דברים אמורים, ווען טיילט מען איין די רווחים גלייך אויף גלייך, בשור לחרישה ועומד לחרישה, ווען מען נוצט אן אקס אויף צו אקערן, אבל בשור לחרישה ועומד לטביחה, טאמער מען וועט שעכטן דעם אקס, דעמאלטס טיילט מען איין לפי פראצענטן, נעשה כמי שלקח זה בשלו וזה בשלו, ונתערבו, זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו, דעמאלטס איז עס כאילו יעדער איינער האט געקויפט אן אקס פאר זיך, א גוטע מיט א שוואכע, וואס דארט טיילט מען איין לפי פראצענטן, דא אויך דארף מען איינטיילן לפי פראצענטן. פרעגט אבער די גמרא תנן, א קשיא פון אונזער משנה, מען האט געזען ביי אונזער משנה, וכן שלושה שהטילו לכיס, פיחתו או הותירו, כך הן חולקין, אז טאמער דריי מענטשן לייגן אריין געלט אין איין טאש צוזאמען אין איין ביזנעס צוזאמען, טאמער די ביזנעס ווערט מער ווערט, פיחתו, או הותירו, ווייניגער אדער מער ווערט, טיילט מען עס איין לויט די פראצענטן, אזוי האט מען געטייטשט אין די משנה, מאי לאו פיחתו, פיחתו ממש, הותירו, הותירו ממש, לכאורה וואס מיינט פיחתו אדער הותירו? אז די ביזנעס האט פארלוירן געלט אדער געמאכט געלט? און וואס זעהן מיר ביי אונזער משנה? אז טאמער א ביזנעס מאכט געלט, אדער א ביזנעס דערלייגט געלט, טיילט מען עס איין לויט פראצענטן, און רבה האט דאך געזאגט נישט אזוי? רבה האט דאך געזאגט אז ווען עס קומט צו א ביזנעס טיילט מען נישט איין לויט פראצענט נאר ווען מען שעכט די אקס און די פלייש דעמאלטס גייט מען לויט פראצענטן, און וואס פשט ביי אונזער משנה? אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, ענטפערט רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא האסט נישט פארשטאנען אונזער משנה, הותירו זוזי חדתי, פיחתו אסתירא דצוניתא, פשט אזוי די הותירו און די פיחתו מיינט נישט אז ביזנעס איז געווארן מער אדער ווייניגער, ווייל אז א ביזנעס מאכט געלט אדער פארלירט געלט דעמאלטס אוודאי צעטיילט מען פופציג פופציג, אלע שותפים טיילן זיך איין גלייך, פארוואס ווייל מען קען נישט איין חלק אנעם צווייטן, יעדער איינער דא איז נויטיג צום ביזנעס נישט קיין חילוק וויפיל געלט מען האט אריינגעלייגט. אבער וואס מיינט פיחתו אדער הותירו? פיחתו אדער הותירו מיינט אזוי ווי פלייש פון א בהמה, פשט אז די געלט אליין איז געווארן מער ווערט אדער ווייניגער ווערט, למשל טאמער די געלט וואס מען האט אריינגעלייגט, אלע האבן אריינגעלייגט געלט און. ערגעץ ווי אינמיטן די געשעפט האט מען געטוישט די געלט און די געלט איז יעצט געווארן ווערט מער, מ'האט געטראפן נייערע מטבעות. דא, היות וואס די געלט אליין, די מזומן, די מטבעות זענען ווערט מער, איז אוודאי דא טיילט מען איין לויט די פראצענטן, ווייל ס'איז נישט פשט די ביזנעס האט געמאכט געלט, די געלט אליין האט געמאכט געלט, און די געלט איז באמת איינגעטיילט לויט פראצענטן, יעדער איינער האט אריינגעלייגט א אנדערע סכום געלט, דאס טייטש הותירו, פיחתו איז אויך די זעלבע זאך, לאמיר זאגן יעדער האט אריינגעלייגט מטבעות דא אינעם געשעפט. און די נעקסטע וואך האט די מלכות זיך אנגערופן אז דעם מטבעות איז מער גארנישט ווערט, מען קען מער גארנישט קויפן מיט דעם, איז פשט אז אלע האבן באמת דערלייגט אבער נישט די ביזנעס האט דערלייגט נאר די מטבעות האבן דערלייגט איז דא אוודאי דערלייגט מען לויט די פראצענטן, וואס טוט מען מיט אזעלכע סארט מטבעות? זאגט ער אסתירא דצוניתא, מען פלעגט נוצן מטבעות וואס מען האט מער נישט געקענט נוצן אויף געלט פלעגט מען צובינדן צו די פיס, ווען א מענטש האט געכאפט א קלאפ אין פיס פלעגט מען עס לייגן אויף די פיס דאס האט געהאלפן אויף רפואה, פשט עפעס איז נאך ווערט געווען, אבער על כל פנים דאס איז די נקודה. אז ס'איז ווייניגער ווערט געווארן די מטבעות, מער ווערט געווארן די מטבעות, דארט אוודאי טיילט מען עס איין לויט די פראצענטן, אבער ביי א ביזנעס איז אוודאי ווי רבה האט געזאגט, ווי שמואל האט געזאגט, אז מ'טיילט איין די רווחים און די הפסדים גלייך אויף גלייך.